בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף י ט, ביי בראו דף י ט עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, בכל כותבין, א גט קען מען שרייבן מיט אלע סארט טינט, און די משנה רעכנט אויס בדיו, דאס איז די געהעריגע שווארצע טינט וואס מען שרייבט מיט דעם ספרי תורה, בסם, דאס איז אויך אזא סארט טינט וואס מען מאכט פון אזא סארט אייזן פון ארסן פון ארסעניק, בסיקרא, דאס איז אזא רויטע סארט פארב, בקומוס, דאס איז ווי רש י זאגט שרף האילן, ובקנקנתום, קנקנתום, דאס איז אזא שווארצע סארט פארב וואס מען פלעגט פארבן מיט דעם לעדערנע שיך. איז די אלע זאכן קען מען מיט דעם שרייבן גיטין, ובכל דבר שהוא של קיימא פשט יעדע פארב וואס איז של קיימא וואס בלייבט גאנץ וואס ווערט נישט אויסגעמעקט קען מען נוצן אויף צו שרייבן גיטין, אבער, זאגט די משנה אין כותבין, מען טאר נישט שרייבן א גט לא במשקין, אזוי ווי וויין אדער מילך, ולא במי פירות, ולא בכל דבר שאינו מתקיים, יעדע כתב וואס איז נישט מתקיים קען מען נישט נוצן אויף צו שרייבן א גט, גייט יעצט די משנה אריבער צו די פאפיר וואס מען שרייבט אויף דעם דעם גט, זאגט די משנה על הכל כותבין, מען מעג שרייבן די גט אויף אלע סארט זאכן, על העלה של זית, אויף א זית בלעטל למשל, און ווי רשי זאגט פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אז ס'איז נישט מחובר ווייל טאמער ס'איז מחובר איז א פראבלעם, אבער טאמער מען האט אפגעפליקט די בלעטל קען מען שרייבן אויף דעם א גט, ועל הקרן של פרה ונותן את הפרה מען קען שרייבן א גט אויף די הארן פון א פרה ווילאנג מען נעמט עס נישט אראפ פון די פרה, פשט טאמער מען שרייבט עס אויף די הארן פון די פרה און שפעטער געט דער מאן די גאנצע פרה מיט די הארן פארן פרוי איז עס א כשר'ע גט, און די זעלבע זאך על יד של עבד, ונותן לה את העבד, דער מאן קען שרייבן די גט אויף די האנט פון א עבד, און שפעטער איבערגעבן דאס עבד פארן פרוי, און די פרוי ווערט גע'גט. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי קריגט זיך אויף די לעצטע צוויי זאכן, און ער זאגט אין כותבין, לא על דבר שיש בו רוח חיים, ולא על האוכלין, מען טאר נישט שרייבן א גט נישט אויף א זאך וואס לעבט, ווי למשל א קרן הפרה, אדער א יד של עבד, און די זעלבע זאך נישט אויף א מאכל, ווי למשל א עלה של זית, א זית בלעטל, וואס ווי נישט ווי ס'איז א מאכל פאר פייגלעך, טאר מען אויף דעם אויך נישט שרייבן קיין גט. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא איז קודם מפרש די אלע זאכן וואס מ'האט געזען אין די משנה, דיו, איז אויף אראמיש ווערט גערופן דיותא, סם, ווערט גערופן אויף אראמיש סמא, סיקרא, אמר רבה בר בר חנה, סקרתא שמה, מ'רופט עס אויף אראמיש סקרתא, קומוס, ווערט גערופן אויף אראמיש קומא, קנקנתום, אמר רבה בר בר חנה, אמר שמואל, חרתא דאושכפי ס'איז א שווארצע פארב וואס מען פארבט מיט דעם לעדערנע שיך, דאס איז דאס דער קנקנתום. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה בכל דבר שהוא מתקיים, אז יעדע סארט פארב וואס איז מתקיים קען מען נוצן. פרעגט די גמרא לאתויי מאי, וואס קומט די משנה דא מרבה זיין מוסיף זיין? ענטפערט די גמרא, לאתויי הא דתנא רב חנינא, די משנה קומט דא מוסיף זיין דאס וואס מען האט געלערנט אין א ברייתא אז כתבו במי טריא ואפצא כשר, אז טאמער מען שרייבט די גט במי טריא מי טריא, זאגט רש י צוויי פשטים, אדער דאס איז רעגן וואסער וואס ווערט נצטבר אויף די דעכער וואס קריגט אזא פארב, אדער דאס איז א סארט וואסער וואס מען ווייקט אין דעם א פרי, על כל פנים מען קען דאס נוצן אויף צו שרייבן א גט, און די זעלבע זאך אפצא אפצא, דאס איז מי עפצים, עפצים דאס איז א זאך וואס וואקסט אויף א בוים, פשט, ס'דא א בעל חי וואס ווערט גערופן א צרעה, וואס דער צרעה, דער טבע איז, לייגט אריין אייער אין א בוים, און ארום און ארום די אייער וואקסט אזעלכע עפצים, איז פון די עפצים מאכט מען צוויי זאכן, סיי מען מאכט פון דעם א פארב, וואס מיט דעם קען מען שרייבן, און סיי מען נוצט עס אויך אויף צו מעבד זיין עורות, מען באשמירט קלף מיט דעם ווי מען וועט באלד זען, על כל פנים, די משנה קומט מרבה זיין אז טאמער מען שרייבט אדער במי טריא אדער מיט מי עפצים איז די גט כשר, זאגט די גמרא ווייטער, גמרא ברענגט א ברייתא, תנא רב חייא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כתבו באבר, טאמער מען האט געשריבן א גט מיט וואסער וואס מען האט געווייקט אין דעם בליי, אדער בשחור, דאס איז מיט קוילן, אדער בשיחור, דאס איז די קנקנתום וואס מען האט געזען אין די משנה וואס מען פארבט מיט דעם שיך, כשר, איז די גט כשר. זאגט די גמרא ווייטער, איז אזוי, שבת איז דא צוויי מלאכות ס'איז דא א מלאכת כותב און ס'איז דא א מלאכת מוחק כותב איז טייטש איינער וואס שרייבט צוויי אותיות שבת איז במזיד חייב מיתה בשוגג איז חייב חטאת מוחק איז טייטש איינער וואס מעקט אויס צוויי אותיות אבער סתם מעקן איז מען נאכנישט חייב ווייל אז מען מעקט אותיות איז מען א מקלקל און די כלל ביי שבת איז אז מקלקלין זענען פטורין איינער וואס איז מקלקל ער מאכט עפעס קאליע איז פטור דארף נישט ברענגען א חטאת איז וועלכע מוחק דארף ברענגען א חטאת פשט ווען איז מוחק א מלאכה נאר א מוחק על מנת לכתוב טאמער מען מעקט אותיות על מנת צו שרייבן נייע אותיות דאס איז א מוחק וואס אויף דעם איז מען חייב און ממילא זאגט די גמרא איתמר מ'האמיר געלערנט המעביר דיו על גבי סיקרא בשבת פשט איינער וואס האט א פאפיר פאר זיך וואס אויף די פאפיר איז געשריבן צוויי אותיות מיט סיקרא מיט רויטע טינט איז גייט די איד שבת און אויף די רויטע טינט שרייבט ער נאכאמאל די זעלבע אותיות נאר מיט שווארצע טינט דעמאלט איז ר' יוחנן מיט ריש לקיש דאמרי תרוייהו חייב שתיים אחת משום כותב ואחת משום מוחק פשט טאמער ס'געטון בשוגג דארף ער ברענגען צוויי חטאות ווייל ער איז דא עובר סיי אויף כותב און סיי אויף מוחק, פארוואס? כותב איז ער עובר ווייל ער האט דאך געשריבן דא צוויי אותיות, ער האט געשריבן צוויי אותיות מיט שווארצע טינט. מוחק איז ער עובר ווייל ער האט אויסגעמעקט די רויטע טינט, ס'איז דאך באהאלטן יעצט מיט די שווארצע טינט, און ס'איז דאך אויך א מוחק על מנת לכתוב ווייל ער האט דאך געשריבן נייע אותיות, און ממילא דארף ער ברענגען צוויי חטאות. זאגט די גמרא ווייטער, דיו על גבי דיו, וואס איז טאמער מ'שרייבט מיט שווארצע טינט אויף שווארצע טינט, אדער סיקרא על גבי סיקרא, רויטע טינט אויף רויטע טינט? איז דא איז פטור, דא הייסט ער נישט קיין כותב נישט קיין מוחק, ווייל דאס הייסט נישט געשריבן, די אות איז גארנישט בעסער געווארן, און ס'הייסט נישט אויסגעמעקט, די אות איז געבליבן די זעלבע, און ממילא איז מען פטור פון אלעס. ווייטער וואס איז טאמער סיקרא על גבי דיו, די אותיות איז געשטאנען אויף שווארצע טינט, אויף דעם האט מען עס איבערגעשריבן מיט רויטע טינט, וואס רויט איז דאך שוואכער פון שווארץ, איז אמרי לה, ס'דא וואס זאגן, חייב, אז מ'דארף ברענגען איין חטאת, ואמרי לה פטור ס'איז דא וואס זאגן מ'דארף גארנישט ברענגען, און די גמרא איז מסביר די ביידע צדדים, אמרי לה חייב, מוחק הוא. פשט על הצד אז מ'איז חייב איז נאר אלס מוחק נישט אלס כותב, כותב הייסט עס נישט, ווייל ס'איז שוואכער פון פריערט, פריערט איז געווען אויף שווארץ יעצט איז עס אויף רויט, דאס איז שוואכער, איז פשט עס הייסט נישט קיין כותב, אבער מוחק הייסט עס, ווייל האסט אויסגעמעקט די שווארצע טינט, און ס'איז נאך על מנת לכתוב אויך, ווייל מ'האט געשריבן רויטע טינט ווי נישט ווי, ס'הייסט עפעס געשריבן, און ממילא האלט טאקע איין מאן דאמר אז מ'איז חייב א חטאת אלס מוחק, ואמרי לה פטור ס'דא א צווייטע מאן דאמר וואס האלט מ'איז גארנישט חייב ווייל מקלקל הוא פשט די צווייטע מאן דאמר האלט אז דאס הייסט אפילו נישט א מוחק על מנת לכתוב דאס הייסט א מקלקל ווייל ביז יעצט האט מען געהאט שווארצע טינט יעצט האסטו עס מקלקל געווען יעצט איז עס רויטע טינט און פשטות די מחלוקת דא איז צו א האלבע מקלקל הייסט א מקלקל צו נישט אבער על כל פנים דער מאן דאמר האלט אז דאס הייסט מקלקל געווען און אויף מקלקל האט מען געזען שבת איז מען פטור זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן האט ריש לקיש אן איבעיא געפרעגט פון רבי יוחנן, עדים שאין יודעין לחתום, מהו שיכתבו להם בסיקרא ויחתמו, כתב עליון כתב או אינו כתב, פשט וואס איז טאמער אונז האבן דא צוויי עדים וואס זיי קענען נישט חתמ'נען זיי ווייסן נישט וויאזוי מ'חתמ'ט, איז אפשר וואלט געווען א פאטענט אז אונז זאל מען שרייבן זייער חתימות מיט רויטע טינט, און זיי זאלן שרייבן אויף די רויטע טינט מיט שווארצע טינט, און אזוי עלן זיי חתמ'נען, אדער אפשר ניין אפשר הייסט עס נישט קיין כתב, אמר ליה האט רבי יוחנן געענטפערט, אינו כתב, ס'איז נישט קיין כתב, אמר ליה האט ריש לקיש געפרעגט, והלא לימדתנו רבינו כתב עליון כתב לענין שבת, פשט לענין שבת, האסטו געזאגט אז איינער וואס שרייבט מיט שווארצע טינט אויף רויטע טינט איז חייב אלס כותב און אלס מוחק, זעהן מיר ס'יא א כתב, און וואס עפעס דא זאגסטו ס'נישט קיין כתב, אמר ליה, ענפערט רבי יוחנן, וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, פשט, ביי שבת האב איך געטראכט, דהיינו, ס'איז דאך נישט בזמן שבית המקדש קיים יעצט, ס'איז נישט דא קיין חטאת סיי ווי סיי, ממילא האב איך געטראכט לכאורה, איז מען חייב אלס כותב אלס מוחק? איך ווייס נישט קלאר, אבער צו גיין פסק'נען פון דעם זאגן מיט א קלארקייט אז דאס הייסט א כתב, עד כדי כך נישט, פשט, הלכה למעשה זאגן פאר עדים אז מען קען אזוי חתמ'נען, דאס האב איך נישט געזאגט, זאגט די גמרא איתמר מ'האמיר געלערנט, עדים שאין יודעין לחתום, טאמער איז דא עדים וואס ווייסן נישט אזוי מען חתמ'נט די אייגענע נאמען, איז רב אמר, מקרעין להם נייר חלק, וממלאין את הקרעים דיו, זאגט רב, אזוי לערנט רש"י תוס' האט א צווייטע פשט, אבער רש"י לערנט אז רב האלט אז מען נעמט א מעסער און מען קריצט אריין אין די פאפיר דארט אונטן דארט ווי זיי דארפן חתמ'נען קריצט מען אריין זייער נעמען און זיי פילן אן די קריצן מיט טינט און אזוי חתמ'נען זיי ושמואל אמר שמואל זאגט ניין נאר באבר מען נעמט בליי און מען שרייבט זייער נעמען און אויף די בליי שרייבן זיי מיט געהעריגע טינט און אזוי חתמ'נען זיי פרעגט די גמרא באבר סלקא דעתך וויאזוי קען שמואל אזוי זאגן אז מען שרייבט מיט בליי און אויף דעם שרייבן זיי די אייגענע חתימות והא תני רב חייא כתבו באבר בשחור ובשיחור כשר פשט פריערט האט מען געזען א ברייתא אז טאמער מען שרייבט א גט מיט בליי איז דאס א כשר'ע גט זעהן מיר דא אז בליי הייסט א געהעריגע כתב איז וויאזוי שרייבט מען מיט א געהעריגע כתב מיט בליי און אויף דעם שרייבן זיי מיט טינט דאס הייסט נישט געשריבן דאס איז א כתב על גבי כתב זאגט די גמרא לא קשיא הא באברא הא במיא דאברא פשט ס'דא א חילוק צווישן בליי און וואסער וואס מען ווייקט אין דעם בליי בליי אליין מעקט זיך אויס איז פון דעם האט שמואל גערעדט, טאמער איז דא עדים וואס קען נישט חתמ'נען שרייבט מען מיט בליי, דאס הייסט נישט קיין כתב, און אויף דעם שרייבן זיי מיט טינט. מה שאין כן די ברייתא וואס מיר האבן געזען אז מען מעג שרייבן א גט מיט בליי רעדט זיך נישט געהעריגע בליי, נאר אזוי ווי מען האט דארט אויסגעשמועסט דארט רעדט זיך וואסער וואס מען האט איינגעווייקט אין דעם בליי, דאס איז אזא סארט טינט וואס מעקט זיך נישט אויס, מיט אזאנס קען מען אוודאי שרייבן א גט. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, רבי אבהו אמר, רבי אבהו קריגט זיך סיי אויף רב סיי אויף שמואל, פשט ער האלט נישט נישט פון די פאטענט פון רב נישט פון די פאטענט פון שמואל נאר זאגט אן אנדערע פאטענט, במי מילין, פשט מען נעמט מי עפצים און מען שרייבט מיט די מי עפצים די נעמען פון די עדים און אויף די מי עפצים שרייבן די עדים מיט געהעריגע טינט און אזוי איז דאס א חתימה פרעגט די גמרא די זעלבע סארט קשיא והא תני רבי חנינא כתבו במי טריא ואפצא כשר אונז האבן דאך אויך פריערט געזען אין א ברייתא אז מי עפצים איז געהעריגע טינט מען קען שרייבן מיט דעם א גט איז טאמער ס'איז געהעריגע טינט וויאזוי שרייבט מען מיט דעם אונטן און די עדים שרייבן אויף דעם מען קען נישט שרייבן א כתב על גבי כתב דאס הייסט נישט געשריבן זאגט די גמרא לא קשיא הא דאפיץ הא דלא אפיץ שאין מי מילין על גבי מי מילין, פשט אזוי, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, די מי עפצים נוצט מען אויף צוויי זאכן, סיי מען נוצט עס צו מאכן פון דעם טינט, און סיי מען נוצט עס צו מעבד זיין עורות, פשט ס'איז געווען געוויסע סארט קלף וואס מען האט פארשמירט מיט די מי עפצים, און ממילא זאגט די גמרא אזוי, רבי אבהו, וואס רבי אבהו האט געגעבן די פאטענט אז מען שרייבט די נעמען פון די עדים מיט מי עפצים, ער האט גערעדט פון אזא סארט גט וואס די קלף פון די גט האט מען שוין פארשמירט מיט מי עפצים, און ממילא היות וואס די גאנצע גט איז פארשמירט מיט מי עפצים, יעצט אז דו שרייבסט נעמען פון עדים מיט מי עפצים הייסט עס נישט געשריבן, ווייל ס'איז מי עפצים אויף מי עפצים, דאס הייסט נישט געשריבן, איז פארדעם יעצט אז די עדים וועלן גיין און שרייבן אויף דעם מיט געהעריגע טינט, עלן די חתימות זיין גוטע חתימות. מה שאין כן דאס מ'האט געזען די פריערדיגע ברייתא אז מ'קען שרייבן א גט מיט מי עפצים, רעדט זיך אז די קלף איז נישט פארשמירט מיט מי עפצים, נאר א קלף אן מי עפצים, וואס דעמאלטס אז מ'שרייבט די גאנצע גט מיט מי עפצים הייסט אוודאי מי עפצים גוטע טינט, און מ'קען אזוי שרייבן א גט. על כל פנים זאגט די גמרא יעצט ווייטער רב פפא אמר, רב פפא זאגט אן אנדערע פאטענט וויאזוי מען קען מאכן די עדים זאלן חתמ'נען, זאגט ער ברוק, פשט מען שרייבט די נעמען פון די עדים מיט שפייעכץ, און אויף דעם שרייבן זיי מיט געהעריגע טינט, און דאס איז א גוטע חתימה, וכן אורי ליה רב פפא לפפא תוראה, רב פפא האט טאקע אזוי גע'פסק'נט צו פפא תוראה איז געווען א סוחר פון אקסן, ברוק אז מען זאל שרייבן מיט שפייעכץ און אויף דעם. עלן די עדים חתמ'נען. זאגט יעצט די גמרא, והני מילי בגיטין, די אלע פאטענטן איז נאר ביי גיטין, ווייל ביי גיטין האבן חזל מיקל געווען, זיי האבן נישט געוואלט א פרוי זאל ווערן א עגונה, און ס'העט זיך מאכן אמאל אז די מאן דארף ערגעץ אנטלויפן, און טאמער מ'שרייבט נישט שוין די גט העט ער אנטלויפן אן געבן א גט, אדער מאכט זיך אמאל א מאן האלט פארן שטארבן, און טאמער וועט מען נישט שרייבן יעצט די גט העט ער שטארבן און די פרוי העט דארפן האבן יבום, איז כדי דאס זאל נישט געשען האבן חזל מיקל געווען, אז די מאן זאל נישט דארפן זוכן עדים וואס קענען חתמ'נען, נאר מ'האט געגעבן כל מיני פאטענטן פאר עדים וואס קענען נישט חתמ'נען, אז אף על פי כן זאלן זיי קענען חתמ'נען, אבער זאגט די גמרא בשטרות אבל בשטרות לא, ביי געהעריגע שטרות איז נישט דא דער פאטענט, פשט, ביי געהעריגע שטרות דארף מען נעמען עדים וואס קענען געהעריג חתמ'נען, מען קען נישט מאכן די אלע פאטענטן, און די גמרא ברענגט טאקע דההוא דעבד עובדא בשאר שטרות, ס'געווען א מענטש וואס האט יא געמאכט א פאטענט ביי א געהעריגע שטר, פשט, ער האט געהאט א געהעריגע שטר און ער האט גענומען עדים וואס קענען נישט חתמ'נען, ער האט געמאכט עפעס א פאטענט זיי זאלן יא קענען חתמ'נען, ונגדיה רב כהנא, און רב כהנא האט אים געשלאגן דערויף, פשט, רב כהנא האט אויך געהאלטן אז מען טאר דאס נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער, תניא כוותיה דרב, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא כשיטת רב, אז רב האט דאך געזאגט אז די פאטענט וואס מען מאכט איז מען קריצט אריין די נעמען פון די עדים, און די עדים פילן אן די קריצן מיט טינט, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא עדים שאין יודעין לחתום, עדים וואס קענען נישט חתמ'נען, מקרעין להן נייר חלק וממלאין את הקרעים דיו, קראצט מען אריין זייער חסימות און זיי פילן אן די קריצן מיט דיו פשט די פאטענט פון רב זאגט די ברייתא ווייטער אמר ר' שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בגיטי נשים די קולא איז נאר ביי גיטי נשים אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות ביי אנדערע שטרות איז נישט דא די קולא נאר אם יודעין לקרות ולחתום חותמין טאמער די עדים קענען ליינען און זיי קענען חתמ'נען דעמאלטס לאט מען זיי חתמ'נען ואם לאו טאמער זיי קענען נישט ליינען אדער טאמער זיי קענען נישט חתמ'נען אין חותמין דעמאלטס זאגט מען נישט די קולא ביי אנדערע שטרות נאר זיי טארן נישט חתמ'נען פרעגט די גמרא, קריאה מאן דכר שמיה, ווער דערמאנט דא די ענין פון קריאה? פשט רבי שמעון בן גמליאל פלוצלינג הייבט אן דערמאנען דא די ענין פון ליינען, ווער האט גערעדט פון ליינען? זאגט טאקע די גמרא, מ'האמיר שוין געזען אין די גמרא, חסורי מחסרא והכי קתני, אז ס'פעלט דא טאקע א שטיקל, פשט מ'דארף גורס זיין אין די תנא קמא, עדים שאין יודעין לקרות, קורין לפניהם, וחותמין, ושאין יודעין לחתום וכו', פשט, תנא קמא דארף מען גורס זיין אז תנא קמא האט געזאגט, אז עדים וואס קענען נישט ליינען, ליינט מען פאר זיי, עדים וואס קענען נישט חתמ'נען, קראצט מען אריין פאר זיי. איז אויף דעם זאגט ר' שמעון בן גמליאל, אמר ר' שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים בגיטי נשים, אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעין לקרות ולחתום חותמין, ואם לאו אין חותמין. פשט, ביי א גט, זאגט מען טאקע אז עדים וואס קענען נישט ליינען, ליינט מען פאר זיי, אדער וואס קענען נישט חתמ'נען, העלפט מען זיי חתמ'נען. אבער ביי אנדערע שטרות איז די ביידע זאכן נישט דא. זאגט די גמרא, אמר רבי אלעזר מאי טעמא דרבי שמעון גמליאל, וואס איז טאקע די טעם אז רבי שמעון גמליאל זאגט אז די קולא איז נאר ביי גיטי נשים, שלא יהו בנות ישראל עגונות, כדי בנות ישראל זאלן נישט זיין עגונות, אזוי ווי מ'האט פריערט געשמועסט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, הלכה כרבי שמעון גמליאל, אז די הלכה איז ווי רבי שמעון גמליאל, אז די אלע קולות איז נאר געזאגט געווארן ביי גיטין, אבער ביי אנדערע שטרות איז נישט דא די קולא. ורב גמדא משמיה דרבא אמר, רב גמדא משמיה דרבא קריגט זיך און ער זאגט אין הלכה, די הלכה איז נישט ווי ר' שמעון בן גמליאל, פשט לכאורה קומט אויס, לויט רב גמדא, אז די קולא איז געזאגט געווארן ביי אלע שטרות. פרעגט אבער די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן, ואלא כמאן כרבנן? די הלכה איז ווי די בעל פלוגתא פון ר' שמעון בן גמליאל אז די קולא איז געזאגט געווארן ביי אלע שטרות, ווי קענסטו אזוי זאגן והא ההוא דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא, אונז האבן דאך פריערט געזען אז ס'געווען איינער וואס האט געמאכט די פאטענט, ער האט געהאט א שטר, און ער האט אריינגעקריצט, און די עדים האבן אנגעפילט די קריצן, און רב כהנא האט אים געשלאגן, זעהן מיר אז די הלכה איז יא ווי ר' שמעון בן גמליאל, ענטפערט די גמרא תרגמא אקריאה, פשט רב גמדא האט נישט געמיינט צו זאגן אז די הלכה איז נישט ווי רבי שמעון בן גמליאל ווען עס קומט צו חסימות, פשט אזוי, אונז האמיר געזען אז רבי שמעון בן גמליאל און די תנא קמא און די חכמים קריגן זיך אויף צוויי זאכן, סיי לענין קריאה און סיי לענין חסימה, פשט, די תנא קמא האלט אז ביי אלע שטרות איז דא די היתר, סיי עדים וואס קען נישט ליינען, סיי עדים וואס קען נישט חתמ'נען, ליינט מען פאר זיי און מען העלפט זיי חתמ'נען, רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט, ניין, די קולות איז נאר דא ביי גיטין, נישט ביי אנדערע שטרות. און ממילא זאגט רב גמדא אז די הלכה איז נישט ווי רבי שמעון גמליאל ווען עס קומט צו ליינען, פשט, טאמער ס'איז דא עדים וואס קענען נישט ליינען ביי אנדערע סארט שטרות, העלפט מען זיי מען ליינט פאר זיי, אבער ווען עס קומט צו חסימות, דא אוודאי איז רב גמדא אויך מודה אז די הלכה איז ווי רבי שמעון גמליאל, אז די קולא אז מען העלפט עדים חתמ'נען דאס איז נאר א קולא וואס דא ביי גיטין נישט ביי אנדערע שטרות, און טאקע פאר דעם האט רב כהנא געשלאגן איינער וואס האט געהאלפן עדים חתמ'נען ביי אנדערע שטרות, זאגט אונז די גמרא ווייטער, רב יהודה מצטער קרי וחתים, רב יהודה אויף די עלטער האט שוין נישט געקענט ליינען, האט זיך שטארק מצטער געווען, אבער האט זיכער געמאכט צו ליינען אלעס וואס שטייט, און נאר נאכדעם האט ער גע'חתמ'עט. אמר ליה עולא, האט עולא אים געזאגט לא צריכת דארפסט דיך נישט אזוי אנשטרענגען, דארפסט נישט ליינען, נאר קענסט הייסן אנדערע זאלן ליינען פאר דיר, ווייל דהא רבי אלעזר מרא דארץ ישראל, קרו קמיה וחתים, רבי אלעזר וואס איז געווען א בקי אין הלכות מער ווי אלע אנדערע אין ארץ ישראל, איז אויף די עלטער ווען ער האט שוין נישט געקענט ליינען האט ער געהייסן צוויי עדים זאלן ליינען פאר אים און על סמך דעם האט ער גע'חתמ'עט פשט מוזט נישט ליינען קענסט הייסן אנדערע די זעלבע זאך ורב נחמן קרו קמיה ספרי דדייני וחתים רב נחמן האט אויך גענוצט א ספרא דדיינא איינער וואס האט דארט געארבעט אין בית דין איינער פון זיין גבאים האט ער געהייסן זאל אים פארליינען דאס וואס שטייט און אזוי האט ער גע'חתמ'עט און ממילא דארפסטו דיך נישט אנשטרענגען צו ליינען יעצט דרך אגב רב נחמן זעה מיר האט גענוצט א ספרא דדיינא זאל ליינען פאר אים דאס איז איין מענטש, מה שאין כן ר' אלעזר האט גענוצט צוויי מענטשן זאלן ליינען פאר אים, איז פשטות ווען מען נוצט די קולא פשט ווען מען הייסט אנדערע זאלן ליינען פאר א מענטש כדי ער זאל קענען חתמ'נען דארף מען האבן צוויי איינס איז נישט גענוג, איז וואס עפעס האט ר' נחמן גענוצט איינס, זאגט די גמרא ודווקא ר' נחמן, ר' נחמן האט געקענט נוצן איינס א ספרא דדיינא פארוואס? ווייל ר' נחמן איז געווען א איידעם ביים ריש גלותא, ער איז געווען דער בעל הבית פון אלע דיינים, ער איז געווען גאר א שטארקער מענטש, וספרי דדייני דאית להו אימתא, די זעלבע זאך די ספרא דדיינא איז געווען זיינס א ספרא דדיינא, און ממילא זיין ספרא דדיינא האט זעהר מורא געהאט פון אים ווייל סיי ער איז געווען א גרויסע מענטש און סיי ס'געווען זיינס א מענטש, אבל ר' נחמן וספרי אחריני, אבער וואס וואלט געווען טאמער ס'וואלט נישט געווען זיין אייגענע ספרא דדיינא נאר עפעס א צווייטן סופר, אדער ספרי דדייני ואיניש אחרינא אדער א צווייטע מענטש נישט אזוי שטארק ווי ר' נחמן, לא, דעמאלטס אוודאי קען מען זיך נישט פארלאזן אויף איין מענטש נאר מ'דארף צוויי עדים זאלן פארליינען דאס וואס שטייט און על סמך דעם קען מען חתמ'נען. זאגט די גמרא ווייטער, רב פפא, כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה, רב פפא ווען מען פלעגט קומען צו אים אין דין תורה מיט א שטר וואס איז געשריבן געווארן אויף פרסיש און ער האט עס נישט געקענט ליינען, דעביד בערכאות של כותים, וואס מען האט געמאכט געהעריג אין די ערכאות פון די גוים, וואס מען האט דאך געזען מען קען דאך נוצן אזא שטר, איז מקרי להו לשני כותים ער האט געוואלט וויסן וואס שטייט, האט ער געברענגט צוויי גוים, זה שלא בפני זה, ער האט זיכער געמאכט אז יעדער איינער זאל נישט זיין אין די צימער ווען די אנדערע איז דארט, במסיח לפי תומו און ער האט יעדעס איינס געפרעגט, וואס שטייט דא אבער ער האט נישט געזאגט פאר די גוים וואס די תוצאות וועלן זיין על פי דעם וואס שטייט פשט דער גוי האט נישט געוואוסט וואס די תוצאות פון די שטר וועט זיין ער האט אים פשוט געהייסן ליינען און רב פפא האט זיך פארלאזט אויף דעם און מגבי ביה ממשעבדי און האט געלאזט נוצן אזא סארט שטר צו גובה זיין פון נכסים משועבדים ווייל א גוי'שע שטר וואס מען האט געמאכט אין די געהעריגע ערכאות האט א קול און אז ס'האט א קול קען מען עס נוצן גובה צו זיין פון נכסים משועבדים זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט אמר לי רב הונא בר נתן הכי אמר אמימר האי שטרא פרסאה דחתימי עליה סהדי ישראל, א פרס'ישע שטר וואס אידן האבן געמאכט, פשט מ'האט עס נישט געמאכט געהעריג אין די ערכאות, נאר אידן האבן עס געמאכט, אידן האבן געחתמ'עט אויף דעם, מגבינן ביה ממשעבדי, קען מען נוצן צו גובה זיין פון נכסים משועבדים, פארוואס ווייל היות אידן האבן געחתמ'עט אויף דעם, און אידן האבן עס געמאכט גייט ארויס א קול, ווייל די אידן וואס חתמ'נען געבן ארויס א קול, און ממילא קען מען דאס נוצן גובה צו זיין פון נכסים משועבדים. איי פרעגט די גמרא, אונז האבן שוין געזען די גאנצע גמרא אין דף י"א, פרעגט די גמרא והא לא ידעי למיקרי, די אידן וואס האבן גע'חתמ'עט אויף דעם קענען דאך נישט ליינען, איז ווי אזוי האבן זיי געקענט חתמ'ען אויף א שטר וואס זיי קענען נישט ליינען, זאגט די גמרא בדידעי, ס'רעדט זיך אז זיי קענען יא, איי פרעגט די גמרא והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף וליכא, א אידישע שטר שמירט מען אן מיט מי עפצים, אזוי קען מען עס נישט פעלטשעווען שפעטער מ'קען נישט מעקן, אבער די פרס'ישע שטרות זענען דאך אוודאי נישט געווען אזוי לכאורה, איז ווי אזוי האט מען געקענט נוצן אזא שטר, ווי אזוי קען מען זיך פארלאזן אויף אזא שטר, זאגט די גמרא בדאפיצן, ס'רעדט זיך טאקע אז ס'איז יא געווען פארשמירט מיט מי עפצים, פרעגט די גמרא והא בעינן צריך לחזור מעניני של שטר בשיטה אחרונה וליכא, ביי א אידישע שטר, ווי מ'האט שוין געזען, איז די לעצטע שורה איז סתם אזא כללית'דיגע לשון כדי מ'זאל נישט קענען צולייגן נאך שורות אונטער דעם, איז ביי די פרס'ישע שטר לכאורה דאס נישט געווען, ענטפערט די גמרא בדמהדר, ס'איז יא געווען, איי פרעגט די גמרא ואלא מאי קא משמע לן, דכל לשון כשר? איז וואס די חידוש אויב אזוי, אז מ'קען שרייבן א שטר אויף יעדן סארט לשון תנינא, מ'האט דאך שוין געלערנט אין א משנה גט שכתבו עברית ועדיו יוונית יוונית ועדיו עברית כשר, אז נישט קיין חילוק אויף וועלכע שפראך מ'שרייבט א גט, איז דאס כשר? ענטפערט די גמרא אי מההיא, הוה אמינא הני מילי בגיטין, ווען כ'וואלט נאר געהאט די משנה, וואלט איך געזאגט אז דאס איז א קולא וואס מ'האט געזאגט ביי גיטין, אלץ תקנת עגונות, אבל בשאר שטרות לא, אבער ביי אנדערע שטרות איז נישטא די קולא, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, נאר יעדע שטר קען געשריבן ווערן אויף יעדן לשון. זאגט די גמרא ווייטער, אמר שמואל. האט שמואל געזאגט, נתן לה נייר חלק, ואמר לה, הרי זה גטך, מגורשת חיישינן שמא במי מילין כתבו, פשט אזוי, טאמער א מאן האט געגעבן א גט פאר א פרוי, און די עדי מסירה זענען געשטאנען פון דערווייטענס, און ס'האט זיי אויסגעזען אז דאס פאפיר איז ליידיג, פשט זיי האבן נישט געזען א כתב, קען זיין וואס ווען זיי וואלטן געשטאנען נענטער וואלטן זיי יא געזען א לייכטע כתב אויף דעם, אבער פון דערווייטענס האט עס אויסגעזען ווי די פאפיר איז ליידיג. יעצט די מאן בשעת ער האט איבערגעגעבן די ליידיגע פאפיר, האט געזאגט פארן פרוי, נא דיר א גט. איז די דין איז, די פרוי האט גע'גט, ווייל מען איז חושש שמא במי מילין כתבו פשט אזוי, טאמער מען וועט שפעטער קוקן אויפן פאפיר און מען וועט טאקע זען עס איז ליידיג, איז די פרוי נאך אלץ גע'גט. אזוי זאגט שמואל פארוואס? ווייל מען איז חושש, אפשר האט די מאן געשריבן די גט מיט מי עפצים, וואס מי עפצים די טבע איז ווען מען שרייבט מיט דעם, ווערט עס לייכטער און לייכטער און לייכטער, ביז מען קען עס אינגאנצן נישט זען. און ממילא, מען דארף חושש זיין, אפשר בשעת וואס דער מאן האט געגעבן דאס גט פאר'ן פרוי, האט מען נאך געקענט זען פון די כתב, איז אויב אזוי איז די גט א גוטע גט, און ממילא איז די פרוי אפגעגט אפילו יעצט זעט מען גארנישט. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרי זה גטך, פשט טאמער א מאן געט איבער א גט פאר א פרוי, ונטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד, און נאכדעם וואס ער געט עס איבער פארן פרוי נעמט ער עס און שנעל ער געט עס א פארברען אדער ער ווארפט עס אריין אין די ים, פשט די גט ווערט פארניכטעט און מען קען נישט יעצט זען וואס איז געשטאנען אין די גט, וחזר ואמר, ווען עס גייט אריבער אפאר טעג זאגט די מאן אז די פאפיר וואס איך האב דיר געגעבן איז בכלל נישט געווען קיין גט, שטר פסים הוא, שטר אמנה הוא, ס'איז א פאלשע שטר, אזוי ווי א שטר פסים, אזוי ווי א שטר אמנה, וואס באלד מיר זעהן וואס די שטר פסים און וואס די שטר אמנה איז, אבער על כל פנים די מאן זאגט ס'איז נישט געווען קיין גט, איז די דין איז, מגורשת, ולא כל הימנו לאוסרה, פשט די פרוי איז נאך אלץ געגט, די מאן האט נישט קיין רעכט דאס צו זאגן, ווייל היות וואס בשעת'ן איבערגעבן די פאפיר איז געווען דארט עדים, און די מאן האט געזאגט ס'איז א גט, איז נעמט מען אן יענע ווארט, און יעצט קען ער נישט צוריק דרייען, ער קען נישט זאגן ס'איז געווען א שטר פסים א שטר אמנה. איז וואס מיינט שטר פסים וואס מיינט שטר אמונה? איז שטר פסים בעצם איז א פאלשע שטר מען טאר בעצם נישט מאכן א שטר פסים א שטר אמנה א שטר פסים איז טייטש א מענטש וויל זיך ווייזן ווי א גביר איז גייט ער צו זיין חבר ער זאגט פארן חבר שרייב מיך א שטר כאילו ביסט מיר שולדיג געלט איך וועל דאס קיינמאל נישט איינמאנען פשט כ'וועל נישט נוצן די שטר טאקע תובע צו זיין געלט נאר מענטשן וועלן זען אז דו ביסט מיר שולדיג געלט עט מען פארשטיין איך בין א גביר מען עט וועלן מאכן ביזנעס מיט מיר דאס טייטש א שטר פסים מען טאר דאס נישט טון אבער א שטר פסים איז דאס שטר אמנה מיינט אויך א פאלשע סארט שטר פשט איינער זאגט פאר זיין חבר איך וויל בארגן פון דיר געלט, איז דערווייל גרייט ער אים צו א שטר, און ער געבט אים די שטר, און ער פארלאזט זיך אז דער חבר וועט אים שפעטער בארגן דאס געלט, דאס ווערט גערופן א שטר אמנה. על כל פנים, ס'איז ביידע פאלשע שטרות, און ביידע שטרות איז בעצם ס'נישט קיין חוב דא, איז פון דעם רעדט דא די ברייתא, דער מאן זאגט אז דער פאפיר וואס כ'האב דיר געגעבן א שטר פסים שטר אמנה, זאגט אונז די ברייתא קלאר אז דער מאן איז נישט באגלייבט, און די פרוי איז גע'גט, און ממילא איז די גמרא מדייק, טעמא דאיכא כתב הא ליכא כתב לא, פשט, מען מוז זאגן אז די ברייתא רעדט זיך אז די עדי מסירה וואס זענען געווען דארט האבן געזען א כסאוו, ווייל טאמער זיי האבן אינגאנצן נישט געזען א כתב וואלט עס די ברייתא געדארפט זאגן אז נישט נאר ווען די עדים זעען א כתב איז די גט א גט איז די פרוי גע'גט, נאר אפילו ווען די עדים זעען אינגאנצן נישט קיין כתב און זיי זעען א ליידיגע פאפיר איז די פרוי אויך גע'גט, און אז די ברייתא האט עס נישט געזאגט איז לכאורה א ראיה אז טאמער די עדים האבן טאקע געזען א ליידיגע פאפיר איז די פרוי טאקע נישט גע'גט, איז א קשיא אויף שמואל? ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, כי קאמר שמואל דבדקינן ליה במיא דנרא, אי פליט פליט ואי לא פליט לאו כלום הוא, פשט אזוי, אוואדע ווען עדים זעען א ליידיגע פאפיר איז דאס טאקע גארנישט די פרוי ווערט נישט גע'גט, נאר וואס? שמואל רעדט זיך ביי א ציור אז מ'האט גענומען די גט נאכדעם וואס דער מאן האט עס איבערגעגעבן פארן פרוי, מ'זעט טאקע יעצט א ליידיגע פאפיר, אבער די טבע איז ביי מי עפצים אז אפילו נאכדעם וואס ס'ווערט אויסגעמעקט, נעמט מען מיא דנרא, ס'איז אזא סארט וואסער אזא סארט פארב, מ'שמירט עס אן אויפן פאפיר, און טאמער ס'איז געווען דא אמאל א כתב פון מי עפצים קומט די כתב ארויס, און ממילא האט שמואל געזאגט אז טאמער מ'וועט נעמען דעם פאפיר שפעטער און מען עט עס אנשמירן מיט מיא דנרא, און מען עט זעהן טאקע אז ס'איז געווען דא א כתב פון מי עפצים, דעמאלטס איז די גט א גוטע גט און די פרוי איז גע'גט, אבער אוודאי טאמער מען עט עס פארשמירן און מען עט זעהן אז ס'איז ליידיג, איז אוודאי די גט גארנישט. איי פרעגט די גמרא וכי פליט מאי הוי, השתא הוא דפליט, פשט וואס טוסטו אויף מיט דעם אז דו שמירסט יעצט מיא דנרא אויף דעם און דו זעהסט אז ס'איז דא א כסאוו, ווער זאגט אז דער כתב איז אויך דא געווען בשעת וואס די מאן האט איבערגעגעבן דאס גט פארן פרוי פשט די עדים דעמאלטס, האבן דאך גארנישט געזען דא, עס קען זיין דעמאלטס איז עס אויך געווען אויסגעמעקט און אויב דעמאלטס איז עס געווען אויסגעמעקט איז אוודאי דאס נישט קיין גוטע גט, און וואס גייט מיר אן אז יעצט זע איך דא א כתב, ענטפערט די גמרא טאקע שמואל נמי חיישינן קאמר, שמואל האט טאקע נישט געזאגט אז די גט איז זיכער א גט אז די פרוי איז גע'גט, שמואל האט סך הכל געזאגט אז חיישינן, פשט מספק זאגט מען די פרוי גע'גט, מספק עט זי נישט האבן חתונה מיט א כהן, מסופק טאמער די מאן וועט שטארבן וועט זי דארפן א חליצה, מ'וועט איר נישט טארן מייבם זיין, אבער אוודאי דער גט איז נישט קיין גט. פשט, היות טאקע וואס איך ווייס נישט צו ס'איז געווען דעמאלטס א כתב צו נישט, מ'דארף חושש זיין אפשר געווען א כתב און די עדים האבן עס נישט געזען, אבער איך ווייס טאקע נישט, איז האט שמואל געזאגט אז ס'איז א ספק'דיגע גט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבינא אמר לי אמימר הכי אמר מרימר משמיה דרב דימי, הני בי תרי דיהיב גיטא קמייהו, צריכי למיקרייה, פשט, עדי מסירה וואס זעען ווי מ'געט איבער א גט, מוזן ליינען די גט איידער מ'געט דאס איבער זיכער צו מאכן טאקע אז דאס איז א גט, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון די ברייתא וואס אונז האבן יעצט געזעהן, מ'האמיר געזעהן די ברייתא הרי זה גיטך, ונטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד, וחזר ואמר שטר פסים הוא שטר אמנה הוא, מגורשת, ולא כל הימנו לאוסרה, האמיר געזעהן די ברייתא אז טאמער די מאן האט גענומען די גט ער האט עס פארברענט אדער ער האט עס ארויסגעווארפן, איז די פרוי גע'גט אפילו די מאן שרייט שפעטער אז ס'איז געווען א שטר פסים א שטר אמנה. איז פירט די גמרא אויס די קשיא ואי אמרת צריכי למיקרייה בתר דקריוה מי מצי אמר לה הכי, פשט טאמער די עדי מסירה מוזן ליינען די גט איידער די מאן געט עס איבער, איז וויאזוי קען די מאן יעצט שרייען אז ס'איז געווען א שטר פסים שטר אמנה, ס'איז דאך דא עדים וואס האבן קלאר געזען אז דאס איז א גט. זאגט די גמרא לא צריכא דבתר דקריוה עייליה לבי ידיה ואפקיה מהו דתימא חלופי חלפיה קמשמע לן, פשט אוודאי די עדים האבן געליינט זיי האבן געזען ס'איז א גט, נאר וואס? נאכדעם וואס די עדים האבן עס געליינט, האט דער מאן עס אריינגעלייגט אין זיין ארבל, און שפעטער האט ער עס ארויסגענומען. איז אפשר וואלט מען געדארפט חושש זיין אז דער מאן האט אויפגעטוישט די פאפיר טאקע צו א צווייטע פאפיר צו א שטר פסים צו א שטר אמנה, דא זאגט די ברייתא מען דארף נישט חושש זיין, און ממילא אפילו דער מאן שרייט שפעטער אז עס איז געווען א שטר פסים א שטר אמנה, גלייבט מען אים נישט, און די פרוי איז גע'גט. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו, עס איז געווען א מאן וואס האט געווארפן א גט פאר זיין פרוי, די דין איז די פרוי דארף עס נישט נעמען אין די האנט אריין ווילאנג עס איז אין די ד' אמות פון די פרוי, איז די פרוי אפגע'גט, איז דער מאן האט איר געווארפן א גט, לביני דני, צווישן כדים פשט זי האט געהאט כדים קריגעלעך אין שטוב, און די גט איז אריינגעפאלן דארט צווישן די קריגעלעך. שוין, די פרוי געגאנגען אויפזוכן די גט, אשתכח מזוזתא, האט זי געטראפן דארט א מזוזה נישט קיין גט. אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, מזוזתא ביני דני לא שכיחא, ס'איז נישט נמצא מזוזות צווישן קריגלעך פשט מענטשן נארמאל פאסן אויף אויף מזוזות, און ממילא ווי קומט דארט אן א מזוזה, זאגט ר' נחמן איז מען אוודאי תולה אז דאס איז וואס די מאן האט געווארפן פשט, די מאן האט נישט געווארפן א גט, נאר מען זאגט אוודאי האט געווארפן א מזוזה, פשט די פרוי איז נישט אפגע'גט, ווייל אז נישט ווי קומט דא א מזוזה צווישן די קריגלעך אוודאי דאס די זעלבע פאפיר וואס די מאן האט געווארפן, זאגט די גמרא אבער והני מילי דאשתכח חדא, דאס איז נאר טאמער מען טרעפט איין מזוזה, אבל שתיים שלש טאמער מען טרעפט דארט צוויי דריי מזוזות, מדהא הואי הא נמי הואי, וגיטא אימור עכברים שקלוה, פשט טאמער מען טרעפט דארט אפאר מזוזות, דעמאלטס קענסטו מיר נישט פרעגן די קשיא וואס זוכן מזוזות צווישן קריגלעך, זעהסט דאך אז ס'איז יא דא דא מזוזות, איז זאגט מען אז די מאן'ס גט האבן אוודאי מייזעלעך אוועק גענומען, פשט דאס וואס די מאן האט געווארפן איז אוודאי יא געווען א גט, און די אלע מזוזות וואס מ'האט דא געטראפן האב איך טאקע נישט קיין אהנונג ווי ס'איז דא אנגעקומען, איז ביי אזא ציור איז די פרוי אוודאי גע'גט. זאגט די גמרא ווייטער ההוא גברא דעל לבי כנישתא שקל ספר תורה יהיב לה לדביתהו ואמר לה הא גיטך, ס'איז געווען א מאן וואס אריין אין בית מדרש האט ארויסגענומען די תורה ער האט עס געגעבן פאר זיין פרוי און ער האט געזאגט פאר זיין פרוי נא דיר א גט, אזא מעשה איז געווען. יעצט בעצם דא וואלט זיך געדארפט ענדיגן די מעשה, בעצם וואלט די גמרא געדארפט דא זאגן אז פארשטייט זיך די פרוי איז נישט גע'גט, מ'וואלט בכלל נישט געדארפט מאכן א נידון פון אזא סארט מעשה, ווייל וואס איז בכלל די סברה, וואס איז בכלל די הווא אמינא צו זאגן אז די פרוי איז גע'גט, ס'דאך א נארישע מעשה. פון דעסט וועגן ברענגט די גמרא דא א גאנצע מימרא פון ר' יוסף, ר' יוסף מאכט זיך צו טון פון די מעשה, אמר ר' יוסף, זאגט ר' יוסף למאי ליחוש לה, וואס דארף מען דא חושש זיין? פשט, פארוואס זאל מען זאגן אז די פרוי איז גע'גט? אי משום מי מילין, עסט מען זאגן, אפשר דארף מען חושש זיין, אז די מאן האט געשריבן א גט אויף די אונטערשטע חלק פון די ספר תורה מיט מי עפצים, און ווי מען האט דאך געשמועסט מי עפצים ווערט דאך לייכטער און לייכטער און לייכטער ביז ס'ווערט אויסגעמעקט, איז קען זיין די מאן האט עס געשריבן אונטערן תורה, און בשעת ער האט איבערגעגעבן די תורה פארן פרוי, איז געווען נאך געשריבן דארט, שפעטער איז עס אינגאנצן אויסגעמעקט געווארן פאר דעם זעט מען יעצט גארנישט און פאר דעם אפשר די פרוי איז גע'גט איז אויף דעם זאגט ר' יוסף אז דאס דארף מען אוודאי נישט חושש זיין פארוואס ווייל אין מי מילין על גבי מי מילין ווייל אזוי ווי מען האט דאך שוין געשמועסט קלף און זיכער קלף וואס מען שרייבט אויף דעם א ספר תורה איז פארשמירט מיט מי עפצים און ממילא אפילו אז דער מאן האט גענוצט מי עפצים צו שרייבן א גט אויף די אונטערשטע חלק פון די תורה הייסט דאס סתם אזוי נישט געשריבן ווייל טאמער מען שרייבט מי עפצים אויף מי עפצים הייסט עס נישט קיין כתב און ממילא אויף דעם דארף מען נישט חושש זיין ווייטער זאגט ר' יוסף אי משום כריתות דאית בה, עסט מען זאגן אז אפשר די פרוי איז גע'גט, ווייל ווי נישט ווי איז דא א פסוק אין די תורה וכתב לה ספר כריתות, אפשר דאס הייסט א גוטע גט. דאס זאגט אוודאי ר' יוסף נישט ריכטיג ווייל הא בעינן וכתב לה לשמה וליכא, מען דארף דאך שרייבן די גט לשמה, די תורה איז דאך נישט געשריבן געווארן לשמה. איי זאגט ר' יוסף וכי תימא ליחוש דילמא אקדים ויהב ליה זוזא לספרא מעיקרא, אפשר זאל מען חושש זיין אז די מאן האט געצאלט פארן סופר וואס האט געשריבן די תורה פאראויס אז ער זאל עס שרייבן לשמה, דאס זאגט ר' יוסף דארף מען אויך נישט חושש זיין ווייל הא בעינן שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה וליכא, פשט אין יעדע גט דארף זיין געשריבן די נעמען פון די מאן פון די פרוי פון די שטאט אין די תורה שטייט דאך נישט קיין שום נעמען יעצט זעה איך אגב וואס טייטש הא בעינן שינה שמו ושמה וואס איז דאס די שינה איז דער רש"ש זאגט ס'דא וואס זענען עס נישט גורס אבער רש"ש זאגט ס'דא וואס זענען עס יא גורס נאר ס'איז א געבארגטע לשון ווייל די משנה אין דף פ זאגט אז טאמער די סופר האט געשריבן א גט און האט געטוישט די נעמען און האט נישט געשריבן די ריכטיגע נעמען איז די גט א פסול'ע גט איז פון דארט זעהט מען אז מ'דארף שרייבן נעמען אין א גט אבער על כל פנים אין די תורה שטייט נישט קיין נעמען און ממילא זאגט ר' יוסף אוודאי די פרוי איז נישט אפגעגט, פרעגט אבער די גמרא ור' יוסף מאי קא משמע לן, וואס האט ר' יוסף געדארפט דא זאגן א גאנצע פשעטל, פשט ס'איז דאך אלץ קלארע זאכן, וועמען איז בכלל בייגעפאלן אז די פרוי איז אפגעגט ווייל די מאן האט איר געגעבן א תורה, זאגט די גמרא די עיקר חידוש, דאס פשט די עיקר סיבה וואס ר' יוסף האט בכלל געזאגט דא די גאנצע שקלא וטריא איז שאין מי מילין על גבי מי מילין, פשט די עיקר איז דאס ער האט געזאגט אנפאנג, די חידוש האט ער געוואלט דא מחדש זיין, אז אין מי מילין על גבי מי מילין פשט, ער האט געוואלט אונז מגלה זיין אז אפילו עסט וועלן זאגן אפשר האט די מאן געשריבן א גט מיט מי מילין מיט מי עפצים אויף די אונטערשטע חלק פון די תורה, זאגט ר' יוסף ניין ווייל אפילו טאמער ער האט עס געטון הייסט עס אויך נישט געשריבן, ווייל היות וואס די קלף איז פארשמירט מיט מי עפצים הייסט די כתב נישט קיין כתב, דאס איז די חידוש פון ר' יוסף פארדעם האט ער געזאגט דא דאס גאנצע פשעטל.